שוין ביים האבן קינדער דרייט זיך אלעס ארום די קנאה פון רחל מיט לאה און מיט די אייבערשטער וואס האט ליב קודם לאה וירא השם כי שנואה לאה און נאכדעם ויזכור אלהים את רחל זיי האט שוין שוין אויך א רחמנות אביסל און אזוי איז משמע אזוי לערנט מען די סדר הדברים אז לאה האט געהאט פיר קינדער ראובן ראה השם בעניי שמעון שמע השם כי שנואה אנכי לוי עתה ילוה הפ אישי אלי יהודה זי איז שוין אביסל צופרידן הפעם אודה את השם ותעמוד מלדת און רחל איז מקנא, און רחל גייט צו יעקב און זי זאגט, ווי ווי זענען מיינע קינדער, הבה לי בנים, ואם אין מתה אנכי, דאס איז דראמאטיש, אזוי ווי רבקה איז געווען דראמאטיש, אם כן למה זה אנכי, עשו איז געווען דראמאטיש, הנה אנכי הולך למות, רבקה איז געווען דראמאטיש נאכאמאל, למה לי חיים, אם לוקח אשה בנות כנען, למה לי חיים, דאס איז א זייער א שארפע לשון, איך האב נישט וואס צו לעבן, אז איך האב נישט קיין קינדער, און יעקב איז נישט נתפעל געווארן, התחת אלהים אנכי. וואס מיינט דאס פונקטליך וואס איז שייכות אלהים? זעט מען קלאר אז ויזכור אלהים, אז אלהים איז דער וואס געבט קינדער, און אפשר מיינט ער צו זאגן, איך בין עפעס א מלאך, איך קען עפעס צוזאגן, איך ווייס נישט פונקט. אבער מסתמא רעפרענסד ער עפעס וואס זיינע זיי, ער ווייסט דאך אז זיין טאטע און זיין זיידע האבן ביידע געהאט די פראבלעם מיט האבן קינדער, און די אייבערשטער האט זיך אריינגעמישט, ויזכור, די אייבערשטער איז געקומען זאגן פאר רחל, פאר פאר שרה, ויפ והשם פקד את שרה, ויעתר לו השם, און ער זעט אז ער איז נישט דאס, ער האט נישט דאס, התחת אלהים אנכי, איך בין נישט אזוי. און וואס טוט זי? זי טוט טאקע וואס שרה האט געטון און זי געבט איר שפחה, בלהה וואס שטייט פריער, סאו מ'האט שוין פריער גערעדט וועגן איר, ווייל לבן האט איר געגעבן פאר א שפחה, זאגט ואבנה גם אנכי ממנה, דארט האט זיך די קנאה אנגעהויבן אז די שפחה האט געבוירן געווארן, האט געווארן טראגדיק ותרא כי הרתה האט איר אנגעהויבן צו מאכן קנאה מיט שרה, דא איז אויך געווארן קנאה, אז קודם כל. די גאנצע מעשה פון די שפחה איז געווען א קאמפעטישן פון רחל און לאה, ווי זאגט ער דן דנני אלהים וגם שמע בקולי, עס הייסט אה יעצט האב איך שוין א שטיקל נקמה, עס איז שוין געווען א דין תורה, זי האט געהאט טענות אויף גאט, זי האט געהאט טענות צווישן איר און איר שוועסטער ותקנא רחל, נאכדעם נפתולי אלהים נפתלתי עם אחותי איז זייער קלאר אז דאס איז א קאמפעטישן מיט לאה, און ס'איז מעורר קנאה ביי לאה, ותרא לאה כי עמדה מלדת, זאגט לאה אה איך קען אויכעט, ווייסט וואס איך האב אויך א שפחה, נעמט זי איר שפחה זלפה און זי געבט אים פאר יעקב, און זי זאגט בא גד וואס מיינט דאס בא גד ווייס איך נישט לאה'ס שיפ לאה זעהט אויס ווייניגער פייטינג אט דעי אט דעי סטעידזש, זי זאגט שוין בא גד הייסט א שמחה אדער א מזל אזוי ווי רשי טייטשט אדער אפשר איז דא אנדערע טייטש, און זאגט באשרי כי אשרוני בנות מ'עט מיר שוין מאשר זיין די טעכטער איך האב אזויפיל קינדער, אבער שוין נישט אזוי ממש קעגן יעקב אדער קעגן רחל. אבער אונז זעען קלאר אז לאה איז נישט געווען העפי, איר זון טרעפט עפעס דודאים און איר שוועסטער בעט איר פשוט דודאים וואס בלומען וואס קען שוין זיין, און ס'פלאצט ארויס די גאנצע קינה פון די ערשטע טאג המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בנך, רבונו של עולם וואס האב איך איר געבעטן? כ'האב איר געבעטן אפאר פלאוערס צו וואס? אה יעצט אזוי ווי געשעט אמאל ביי א מחלוקת יא מ'דערמאנט זיך אלע אלטע צרות וואס איז אמאל געווען, זאגט ער ווייסטו וואס עסטו און רחל פרובירט שוין אביסל משלים צו זיין, זי זאגט לכן ישכב אתך, און נאכדעם האט זי טאקע די צווייטן פיפטע זון יששכר, זי האט א זעקסטע זון זבולון, און זי האט א זיבעטע טאכטער דינה, און בקיצור אין די גאנצע צייט, ס'שטייט נישט, די גאנצע צייט שטייט רחל יא זי האט טאקע געהאט די צוויי שפחות ווי בני גד און אויך דן נפתלי, אבער עס פעלט עפעס, און פיינעלי ויזכר אלהים את רחל וישמע אליה אלהים, ס'הייסט זעט אויס אז זי האט געדאווענט ביז יעצט, אז זי דאווענט מיט אירע נפתולי אלהים, מיט אירע נעמען, מיט אלעס, און זי האט א זון און זאגט אסף אלהים את חרפתי אבער זי איז נאכאלץ נישט העפי ותקרא שמו יוסף לאמר יוסף השם לי בן אחר דאס הייסט פיינעלי איז נישט קיין חרפה אבער זי ווייסט אז עס איז בושה אז איר שוועסטער האט שוין זיבן קינדער פלאס די צוויי זי האט טאקע די צוויי פון די שפחה אבער זי האט איין קינד יוסף השם לי בן אחר און עס זעט אויס אז די אלע נעמען איז אויך געווען א חלק פון איר תפילות די זעלבע ווי די נעמען פון לאה עתה יאהבני אישי אפשר איז אויך געווען א תפילה הלוואי אפשר בעט די אייבערשטער זאל איך זאל מיך שוין פיינעלי ליב האבן. איז אזוי וואלט איך מחלק זיין די פרקים, איך וואלט געמאכט א, אינסטעד די פרק וויאזוי עס גייט דא, וואלט איך געמאכט איין פרק פאר די אלע קינדער, די גאנצע מעשה מיט די קינדער פון די אנהייב ביז יעצט, און דא וואלט איך געמאכט א נייע פרק פון די מעשה פון יעקב, איך האב געפארן די מסדר הפרקים האט נישט געטראכט צו פון מיך פאר וואטעווער ריזען, איז זאג איך א מינוט ווי אונז גייען דא ווייטער, און ס'איז דא די אז יעקב זאגט איך וויל שוין אהיים גיין, און ער זאגט פאר לבן, זאגט לבן ניין פליז בלייב דא, און מ'זעט דא גלייך דארף מדייק זיין די פסוקים ווען מ'זאל קוקן און טראכטן, מ'זעט גלייך אז עס איז דא עפעס נישט קלאר, ער זאגט נקבה שכרך, עס איז נישט אזוי פ, מ'קען נישט רעדן עפעס גלייך מיט די חברה, קיין איינער פון די משא ומתנס אין די תורה אברהם מיט עפרון, אלעמאל זעט אויס קודם ס'איז דא עפעס מנהגים, נישט יעדער אלעמאל דארף מען וויסן די נימוס, יא מ'קען נישט זיין א אוטיסטיק אלעמאל בעטן גלייך וואס מ'וויל, לבן וויל יא אביסל נקבה שכרך, ער זאגט זאג קלאר און יעקב דרייט זיך ארויס, ער זאגט קודם כל דו ווייסט דאך אז איך ארבעט אזוי שווער און אלעס איז פון מיך, זאגט נו וואס זאל איך דיר געבן, ווייסט וואס געב מיך גארנישט, איך וועל מאכן עפעס א סדר, נקוד וטלוא, און נאכדעם זעט מען אז ער האט געמאכט עפעס א טריק מיט די ערמון און עס איז טאקע געלונגען, ס'זעט אויס די נקודה איז, איך טראכט, אז בעצם אלעס באלאנגט דאך פאר יעקב, ער האט דאך אלעס געמאכט, און לבן קען נישט, סאו ער האט געמאכט עפעס א עפעס א היכי תמצא ווי צו ווייזן וואס איז בזכותו און וואס איז בזכות לבן, מען דארף טראכטן אין די נעקסטע פרשה, מען וועט זען ווייטער וועגן די נקודה.